אונז גייען מיר צוריק צו ווי אונז האבן געהאלטן פאר די אלע מצוות, פאר די אלע פקודים, צוריק צו ווי אונז האבן געהאלטן צו די מעשה פון מדיין, בנות מואב בעצם, דא שטייט עפעס מדיין, מפרשים מוטשען זיך שוין וואס קומט אריין מדיין, אונז גייען צוריק צו יענע מעשה, און מ'האט שוין געזען פריער אז די אייבערשטער האט געזאגט מ'זאל מאכן א נקמה אין מדיין, און דא גייט עס, חזר'ט זיך איבער די ציווי וידבר ה' אל משה נקום נקמת בני ישראל, לכאורה גייט עס צוריק דארט נאך פאר משה רבינו האט געבעטן אז די אייבערשטער זאל יפקד השם איש על העדה און אזוי ווייטער, אבער עס איז נאך דא א רמז צו דעם אדער א המשך פון דעם וואס ער גייט שטארבן שטייט אחר תאסף אל עמיך, דאס איז נישט געשטאנען פריער, מען קען זאגן דאס איז א סיכום פון די גאנצע פרשה וואס איז געווען די פרשה פאר די, מ'האט זיך אנגעגעבן א די הפסק כאילו פון די פקודים און די מצוות. כאילו מען גייט צוריק נקום נקמת בני ישראל און אחר תאסף און דאס ממש א המשך אז משה רבינו בעט יפקד השם אמרי איש על העדה דאס אלס סקיפט מען דאס איז נישט נוגע יעצט שוין עניוועיס און משה רעדט צו די עולם און ער זאגט זיי החלצו מ'זאל נעמען מענטשן לצבא שטייענדיג חלוצים איז די לשון וואס שטייט פריער ער שפעטער ביי די בני גד און ראובן נעבר חלוצים, חלוצים איז כאילו איינער וואס גייט פאראויס, ער גייט, נישט יעדע איינער גייט גיין, ס'דא א גאנצע צבא, אבער זיי גייען נעמען א חלק, אלף למטה אלף למטה, ס'דא דאך ששים ריבוא זענען די יוצאי צבא, אבער ער גייט נעמען א חלק פון זיי, ס'האט זיך נישט געבוירן, ס'איז נישט קיין גרויסע מלחמה, ס'איז מער אזוי ווי א קליינע מלחמה, און מ'גייט זען אז ס'דא א גאנצע ענין דא אין די מלחמה, וואס וואס איז די חלק היוצאים למלחמה, וואס איז די חלק שאר העם, ס'הייסט ס'איז. אנדערש פון א מלחמה פון א כיבוש כיבוש הארץ וואס זעט מער אויס אז יעדע איינער גייט צוזאמען דא גייען אלף למטה פון יעדע איינע און זיי פארן מיט פנחס ווייל ער איז דער זעלבער פנחס ער איז כאילו דער כהן משוח מלחמה לכאורה און ער נעמט מיט כלי הקודש וחצוצרות התרועה אבער וואס איז די כלי הקודש שטייט נישט און אזוי איז די מעשה פון די מלחמה זיי גייען אויף מדיין און זיי הרג'נען כל זכר און זיי הרג'נען די פינף מלכים און בלעם ווייטער נישט קלאר ווי בלעם איז דארט אריינגעקומען אבער מען האט אים געהארגעט. און יעצט האבן זיי שבי דאס הייסט ס'דא וואס דא די מלחמה נאך די מלחמה נעמט מען שלל וואס ס'איז געבליבן איז נעמט מען מיט די נשי מדיין די טף מדיין די בהמות די אלע אנדערע זאכן און די שטעט פארברענען זיי יעצט הייבט זיך אן די רעסט פון די פרשה ס'איז א גאנצע מעשה וואס געשעהט מיט די זאכן וואס זיי האבן גענומען די שבי די מלקוח וואס זיי האבן גענומען פון מדיין קודם איז דא איין זאך וואס משה רבינו איז זייער ברוגז ויקצף משה על פקודי החיל, ער זאגט וואס האבן ענק מיטגענומען די אלע נקבות, ס'הייסט זיי האבן גענומען די טף ונשים, אלע האבן זיי געפאנגען, און משה רבינו זאגט אז וואס הייסט, האבן געהארגעט כל זכר, מ'וואלט געדארפט הארגענען אויכעט כל נקבה לפחות היודעת משכב איש, די גרויסע נקבות, אבער זיי זענען דאך שולדיג, זיי זענען דאך די וואס האבן אנגעהויבן די גאנצע פראבלעם הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. אינטערעסאנט אז דאס שטייט נישט אז זיי האבן עס געטון, אבער אזוי שטייט משה. יעצט. צווייטע זאך הייבט זיך אן מיט די שבי, איז דא א נייע פראבלעם אז ס'דאך טמא, ס'דאך צוויי זאכן, סיי מ'איז געווארן טמא מ'האט אנגערירט אזא הורג נפש א טומאת מת, דארף מען זיך רייניגען מאכן שלישי שביעי הזוה, ס'שטייט אזוי לכאורה, און צווייטענס די אלע בגדים די כלי עור זענען אויך עפעס טמא געווארן, צו ס'איז טומאת מת אדער איז אפשר פון טומאה פון סתם אז ס'איז געווען טריפות אדער ס'איז פון די גוים, פארשידענע פשטים וואס מ'קען טראכטן פארוואס פונקטליך, אבער על כל פנים דאס איז א נייע זאך אז מ'נעמט מ'גייט צו א גוי'שע מדינה און מ'כאפט זאכן. איז נישט אזוי פשוט עס אריינצוברענגען אין די מחנה, דאס גייט אונז צוריק צו די גאנצע פרשה וואס מיר האבן געלערנט אנהייב במדבר, עס איז דא מחנה, עס איז דא טהרת המחנה און אזוי ווייטער. דאס איז די צווייטע זאך וואס משה רבינו רעדט וועגן, נאכדעם אלעזר הכהן זאגט זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' את משה, איז לכאורה דא געבט ער איבער וואס פאר די אידן וואס משה רבינו האט געזאגט אין די פריערדיגע פרשה, אבער ער לייגט צו זאכן כל דבר שיבא באש, אך במי נדה יתחטא, איז דא פון דעם הלכה וויאזוי ער פארשטייט עס, די פשוט פשט. דארף מען אויך פארשטיין זיי איז דא זאכן וואס מען לייגט אין פייער און נאכדעם אין וואסער אדער ביידע אדער איינע פון זיי נאך א זאך דאס איז א צווייטע זאך וואס מען דארף טון יעצט א דריטע זאך פון די מעשה פון די שלל איז אז מען דארף געבן פון די מעשה תרומה ס'איז דא א מימרא די אייבערשטער זאגט פאר משה קודם כל זאל מען עס צעטיילן צעטיילן די שבי און די מלקוח נישט נאר די וואס זענען געגאנגען די גאנצע עולם האט אויך א חלק אין דעם זיי האבן דאך אלס געטון אנדערע זאכן דארף מען עס צעטיילן האלב האלב נעמען די וואס האבן בפועל געגאנגען און די אנדערע האלב די רעסט פון די עולם. יעצט גייט זיין פון די צוויי חלקים צוויי סארט תרומות פון די חלק פון די עולם וואס זענען געגאנגען באקומען איין פינף הונדרעט איין פינף הונדרעטסטל און פון די חלק פון בני ישראל איינס פון פופציג און אויך די פון די ווען מ'איז געגאנגען אגענסט די כהנים די וואס פון די זענען געגאנגען צו די לוויים. און אונז האבן א ליסט גאנץ באריכות יעדע זאך וויפיל ס'איז געווען וויפיל ס'איז האלב וויפיל ס'איז איינס פון פופציג וויפיל ס'איז איינס פון הונדרעט א גרויסע אריכות וואס מ'דארף פארשטיין פארוואס ס'שטייט די גאנצע אריכות דא ס'סתם א מעשה שהיה ס'איז נישטא קיינמאל לדורות אזא סארט מצוה אזא סארט הלכה אפשר לערנט מען זיך פון דעם עפעס אבער דאס איז א זאך וואס מ'דארף פארשטיין פארוואס ס'שטייט אזוי באריכות די אלע זאכן נאכדעם האבן מיר א פערדע פרשה חוץ פון די תרומות זענען געקומען די שרי אלפים ושרי המאות און האבן געזאגט אונז ווילן געבן נאך תרומת השם די תכשיטים וואס זיי האבן געטראפן ביי די אין מידיאן לכפר על נפשותינו לפני השם דארף מען פארשטיין פארוואס און משה נעמט עס און ער לייגט עס אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני השם.